געװאָלט אױסװאַשן אַ העמד פֿאַר אײַך. טאָל איז געװאָרן בײז. צוליב װאָס דערמאָנט ער מיר שפּרינצלען? איך װיל ניט זי זאָל װאַשן העמדער פֿאַר מיר. ציװיע איז געבליבן שטײן אָן לשון. טאָל האָט חרטה געהאַט אױף זײַן אױפֿרעגונג. ער האָט אַ שמײכל געטאָן, האָט אָנגענומען ציװיען בײַ דער האַנט און האָט געזאָגט, אַנטשולדיקט, איר זאָלט ניט מײנען, אַז איך בין אַ פּרא-אָדם.

פֿע, די גוטסקײט קריכט מיר פֿון האַלדז, זײ װעלן דיר אַלע טאָג אָפּשענקען דעם שלימאַזל. מוחל די גוטסקײט, דעם שלימאַזל קען איך אַלײן געפֿינען. איך װײס, אַז איך בין גראָב, אָבער גלױבט מיר, מײַן גראָבקײט איז אײדעלער פֿון אײַער אײדלקײט. איר געפֿעלט מיר ניט. איר געפֿעלט מיר לחלוטין ניט.

נאָר זי האָט זיך ניט געקענט דערמאָנען, צי זי געדענקט אים פֿון אַ מאָל פֿון דער היים, צי זי האָט אים געהערט אין ארץ-ישׂראל. זי איז פֿאַרבײַגעגאַנגען. זי האָט געטראַכט װעגן טאָלען. אַ מענטש האָט געװאָלט גײן צום ים, האָט זי אים בײז און ביטער געמאַכט. ער איז נאָר װאָס אָנגעקומען אין אַ נײַעם פּלאַץ. זי איז ניט װי ציפּורה און ניט װי שלום-ברוך און ניט װי יאיר.

ווי די וואנט פון אייער פאבריק. דאס געזאלצענע וואסער. שמשון פון באר שבע, וואס האט אויסגעזען ווי שמשון הגיבור, האט געהאלטן ווארט. ער האט שטארק אכטונג געגעבן אויפן בויען פון דער קליידער פאבריק אין באר שבע. א פאר מאל א וואך האט סאבינא געקראגן פון אים צעטעלעך צוגעשיקט דורך א געלעגנהייט מיט א צוויי דריי ווערטער, מיר פארפעסטיגן די וואנט, זי וועט זיין גוט. מיר האבן שוין א העלפט פון דעם גלאז אויף דעקן דעם הויף. עס וועט זיין גוט. געקראגן געהילץ פארן אויבערשטן באלקאן. עס וועט זיין גוט. אלע זיינע צעטעלעך האבן זיך פארענדיגט מיט די ווערטער עס וועט זיין גוט.

געפארן אין באר שבע זיינען זיי געווענליך מיט צבי אין זיין אויטאמאביל מיטן ביידל אין דער הויך, סאבינא'ס אויטאמאביל איז געשטאנען אין גאראזש, מען האט דארט באדארפט אריינשטעלן א טייל וואס האט באדארפט אנקומען פון אויסלאנד, סאבינא האט געזיפצט אויף דעם פונקט איצט דארף מיין אויטאמאביל הינקענדיג ווערן. צבי איז געפארן א פאר מאל א וואך, ער האט זיך איינגע'עקשנ'ט אז אין נגב קען מען האדעווען די בארן עפל. אגראנאמען האבן אים ניט געראטן מאכן דעם פרואוו, נאר צבי און דער ביימער פלאנצער אין באר שבע גורי האבן זיך ניט צוגעהערט צו זיי, און אין פיר פונקטן אין נגב האבן זיי געפרואווט פארפלאנצען די בארן עפל. צבי איז געווען זיכער אז דער פרואוו וועט זיך אים איינגעבן.

פארליבט איז ער טאקע אין די בארן עפל, נאר אביסל אין סאבינען אויך, דאס איז שוין א געשיכטע פון יארן. ציוויע האט זיך א וויצל געטאן, און אפשר איז דאס פארקערט, אפשר בויט די גברת סאבינע די פאבריק אין באר שבע ווייל צבי גייט דארטן פלאנצן בארן עפל? רחל האט א דריי געטאן מיטן קאפ אויף ניין. סאַבינאַ, טוט איר אַרבעט, אַפֿילו קלעצער זאָלן פֿאַלן! ציוויען איז געוואָרן ניט אָנגענעם וואָס זי רעדט אויף דעם אופֿן וועגן סאַבינאַן און צבֿי. רחל האָט עס דערפֿילט און זי האָט געזאָגט, דו מיינסט אַז איך רעד לשון-הרע?

אין עין גיל איז סאַבינאַ צו מאָרגנס אין דער פֿרי אַרויסגעפֿאָרן קיין באר-שבֿע דורכשמועסן מיט שמשונען ווי אַזוי צו פֿאַרענדיקן די געביידע אָן דעם גלאָז. זי האָט אָנגעזאָגט ציוויען זי זאָל וואַרטן אויף איר אין פֿאָדערצימער. ציוויע איז אויפֿגעשטאַנען גאַנץ פֿרי און האָט זיך געגרייט צום פֿאָרן. שפּרינצל האָט זיך אויפֿגעזעצט אויפֿן בעט און האָט געזאָגט,

אָט האָסטו זיך, האָט ציוויע אַ טראַכט געטאָן, פּונקט ווען עס איז ניטאָ קיין גלאָז פֿאָרט זי. סאַבינאַ וועט מיינען, אַז זי האָט זיך פֿון מיר עפּעס דערוווּסט. עס איז ציוויען גרינגער געוואָרן אויפֿן האַרצן, ווען זי האָט דערהערט ווי מאַדזשי קלאָגט זיך פֿאַר רחלען. צוויי יאָר אַז איך טענה צו מיין טאָכטער זי זאָל אַוועקגיין פֿון קיבוץ. עס פֿאַרשאַדט איר דאָרט דאָס וואַסער, קען מען זי ניט אַוועקרירן פֿון דאָרט. גאווה, די גאווה הרג'ט א מענטשן, עס פאסט איר ניט קרענקען. סאַבינאַ איז אָנגעקומען און האָט אומרואיק אַ פרעג געטאָן ביי מאַדזשי'ן, מאַדזשי, דו פאָרסט מיט אונדז אין דער פאַבריק? מאַדזשי האָט אַ מאַך געטאָן מיט דער האַנט, וועמען ליגט איצט אין זין די פאַבריק?

ער האט ניט געוואלט אריין צו די נאנעס אין די צדקה הייזער. מאדזשא האט געזאגט צו צבי, איך וועל מיט אייך פארן ביז באר שבע, דארט וועל איך מסתם קריגן א טעקסי, איך פאר צו מיין טאכטער אין דבש. איר וועט שוין צו פוס ניט גיין, האט איר צבי געענטפערט און האט זיך געזעצט ביים רעדל. סאבינא און מאדזשי האבן זיך געזעצט אויפן איבערגעקערטן קעסטל, וואס איז געווען צוגעדעקט מיט א ברעזענט פון א געצעלט.

איר קענט ניט מיין טאכטער? די גאנצע חלוציות פון ארץ ישראל האט זיך אין איר אריינגעגאסן. סאבינא האט א לאך געטאן און האט געזאגט, מאג'י, שוין צייט אז דו זאלסט וויסן, חלוציות איז אזא מחלה, אדער עס שיסט אריין אינגאנצן, אדער גארניט. מאג'י האט א שאקל געטאן מיטן קאפ, יע דו ביסט גערעכט, כאטש אויף א האלב יאר וואלט איך זי געוואלט פון דארט צונעמען, זאל זי זיך אנטרינקען מיט זיסן וואסער. צבי האט געבראכט סאבינען און ציווי'ן קיין באר שבע און איז אוועקגעפארן מיט מאדזשין צופירן זי אין דבש און אגב שוין פארזוכן דארט דאס וואסער. שמשון האָט זעט אויס געהאַט טויזנט אויגן. עס זיינען ניט אַריבער קיין צען מינוט, די פרוי מיט ברייטע אוירינגלעך האָט בלויז באַוויזן צו זאָגן, וואָס זי האָט געוואַשן און ריין געמאַכט, איז אָנגעקומען שמשון. סאַבינאַ האָט אויפגעלויכטן און מיט איר קורצן געלעכטער געזאָגט צו אים, פון וואַנען האָט איר געוואוסט, אַז מיר זיינען דאָ? דאָס האַרץ האָט אייך געזאָגט? זעט איר דאָך, האָט איר שמשון געענטפֿערט, און זיי האָבן זיך אַלע גלײַך געלאָזט גיין צום הויף, װאָס שמשון האָט אים געװאָלט דעקן מיט גלאָז און אײַנשטעלן דאָרט די פֿאַבריק. דאָרטן זײַנען געשטאַנען געפֿלאָכטענע קוישן, אָנגעלייגט מיט פֿירקאַנטיקע שטיקלעך גלאָז. שמשון האָט זיך אַ בויג געטאָן, האָט גענומען אַ שײַבל,

האָט שמשון געענטפֿערט מיט זײַן געװײנלעכן װערטל. ער האָט נאָך מאָל אַ קוק געטאָן אױפֿן זײגער און איז אין געאײַל אַװעקגעגאַנגען. סאַבינאַ האָט אַ זאָג געטאָן צו ציװיען. אָט דאָס איז ארץ-ישׂראל! אַז מען הױבט אָן טאָן עפּעס, טוט מען! שטענדיק געפֿינט זיך עמעצער װאָס העלפֿט. סאַבינאַ און ציװיע זענען אַװעק אין רעסטאָראַן זען, צי צבֿי האָט זיך שױן אומגעקערט פֿון דבש. אין דרױסן האָט סאַבינאַ אַ זאָג געטאָן.

אַ שטיבל, האָט זי אױסגעריכט, קען דאָרט עמעצער נעכטיקן, אַז עס קומט אױס? זי נעמט ניט קײן געלט דערפֿאַר, זי איז פֿון דער שטאָט. אורי איז ניט געװען. חנה האָט געעפֿנט די טיר מיט איר שליסל און האָט געזאָגט, װאַסער איז דאָ דאָ, און זי האָט זיך אומגעקערט צוריק. סאַבינאַ איז געװען מיד. זי האָט צוגעלײגט זיך אױף אַ בעט, װאָס איז געװען פֿאַרצױגן מיט אַ דעקע, און האָט אײַנגעדרעמלט. ציװיע איז געשטאַנען בײַם פֿענצטער און האָט נאָכגעקוקט דעם זאַמדװאָלקן, װאָס האָט זיך פּאַמעלעך אַװעקגעצױגן, און װוּ-ניט-װוּ זײַנען אױפֿגעקומען שטיקלעך בלױ און גרױ פֿון הימל. זי האָט זיך געפֿילט, װי זי זאָל זײַן ערגעץ אין אַ װײַטקײט, װײַט פֿון גישל-אַקספֿעלד הױז און װײַט פֿון תּל-שׂרה און װײַט פֿון שמש. װען סאַבינאַ װאָלט ניט געװען אין צימער, װאָלט זי מורא געהאַט דאָ צו זײַן. איבער דער גאַס איז שױן צוגעפֿאַלן אַ טונקלקײט. פֿון פֿענצטער האָט זי געזען עטלעכע הײַזער, נישט באַלױכטענע, געװיס, נישט באַװױנטע.

זי האָט ניט געװאַרט אױף ציװיען, זיך אַ הױב געטאָן, האָט אָנגעצונדן די עלעקטרי און האָט געזאָגט, ס'איז גוט, װאָס שמשון האָט שױן באַזאָרגט די גלאָז, איך װעל דערצײלן װעגן אים אױף דער ראַדיאָ, זאָל מען װיסן, אַז עס איז דאָ אַזאַ שמשון. אַ בריװ פֿון יאיר. גאַנץ פֿרי צו אוריס האָטעל, אַזױ האָט סאַבינאַ אָנגערופֿן די שטוב פֿון זײער נאַכטלעגער,

תפוחים האט שוין געמעגט האבן א שענערען אויטאמאביל, האט סאבינא זיך א רייץ געטאן מיט צבי. לאך ניט פון תפוחים האט צבי געזאגט, תפוחים האט א ווייטערן אויסבליק ווי דאס ביידל פון אן אויטאמאביל. סאבינא האט זיך געפרעגט אויף מאג'יס טאכטער. זי וויל ניט אוועקפארן פון דבש האט צבי געזאגט, זי וועט איבערקרענקען דאס געזאלצענע וואסער אזוי זאגט זי און דבש איז דבש.

אין רחובות האט זיך צבי אפגעשטעלט. ער האט ארויסגענומען פון דעם קעסטל פאר א פאטאגראפישן אפאראט, וואו ער האלט געווענליך זיינע בארן עפל, צוויי אנגעגאסענע פלעשער פארמאכטע מיט פראפקעס און פארחתמעטע מיט וואקס. וואס איז דאס? האט סאבינא געפרעגט. וויין? בעסער ווי וויין, האט צבי געענטפערט מיט שטאלץ, ס'איז דאס געזאלצענע וואסער פון דבש. איך האב דא א באקאנטן כעמיקער, איך וועל עס אים איבערגעבן, איך וויל וויסן צי דאס וואסער וועט זיך שדכ'ענען מיט מיינע בארענעפל. טאָג און נאַכט טראַכט ער וועגן די באַרן-עפּל, האָט סאַבינאַ אַ זאָג געטאָן, און צבֿיהן האָט זיך געדאַכט, אַז זי זאָגט עס מיט פֿאַרדראָס. צבֿי מיט ביידע פֿלעשער אין די הענט איז אַוועק צום כעמיקער, און סאַבינאַ מיט צבֿיהן זײַנען אַרײַן אין אַ רעסטאָראַן עסן און וואַרטן ביז צבֿי וועט צוריקקומען.

אָ, דאָס גאַנצע גישל אַקספֿעלד-הױז! האָט ער זיך דערפֿרײט און ער האָט געבראַכט צװײ שטולן צו זײַן טיש און געמאַכט בײַם טיש אַן אָרט פֿאַר זײ. עס האָט געמעגט זײַן, װי ענג האָט פּינחס געקענט מאַכן אַ פֿרײַען אָרט אָדער צװײ אָדער אַפֿילו דרײַ בײַ אַ טיש.

איך פרעג אייך ווען. איינער פון די מיטזיצער ביים טיש האט זיך אריינגעמישט. און יציאת מצרים? יציאת מצרים איז ביי אייך גארניט? פסח! פנחס האט ברייט צענומען די הענט און האט אים גענטפערט, געוויס, יציאת מצרים, אבער מיר זיינען דארט דעמאלט ניט געווען און איצט זיינען מיר דא. איר פארשטייט דעם חילוק? איצט זיינען מיר דא, ס'איז ניט קיין טרוקענע מצות פון אמאל, איר פארשטייט דעם חילוק? דאס איז אזוי ווי איינער וואס איז אנטלאפן פון א גרוב, פרייט ער זיך, און איינער וואס גייט צו דער חופה. איר פארשטייט דעם חילוק? אין רעסטאראן איז אריין צבי, זיין פנים איז געווען איינגעשרומפן און די ליפן פארקלעמט, ער האט געקוקט אראפ ווי ער זאל גיין אין דער פינסטער, סאבינא האט מיט אן אנגעשטרענגטן בליק ביי אים א פרעג געטאן, צבי! פנחס האט אפגעהאקט אינמיטן זיין רייד

ווי א כוואליע וואס צעגיסט זיך, האט זיך די שטילקייט וואס איז געווארן ביים טיש פארשפרייט איבערן גאנצן צימער. מען האט בלויז געהערט איין ווארט וואס האט געשוועבט איבער די טישן, צינגין. צינגין. ווי א גלאק זאל זיך פאמעליך באוועגן און איבערטראגן איין קלאנג, צינגין. די באלעבאסטע פון רעסטאראן איז אנגעקומען פון קיך מיט א טאץ מיט טעלער, זי איז געווארן געפלעפט פון דער שטילקייט און איז געבליבן שטיין אינמיטן צימער ווי א פארפרארענע. איינער פון די מענטשן ביי א טישל האט צו איר געזאגט איך אייל זיך און זי האט צו אים צוגעטראגן די טאץ. עס האבן א קלונג געטאן די טעלער, מען האט אנגעהויבן רעדן ביי די טישן.

עולה חדשה און האט מורא געהאט אז זי וועט קיינמאל פון לאגער ניט ארויס. נו, ווי איז דיין נאמען האט זי געהערט זיין שטים. ציוויע. א גאנץ גוטער נאמען האט זי געהערט צינגען'ס שטימע. מיר דארפן דא טאקע האבן ציוויעס אין לאנד. טאקע א טייערע זאך וואס דו הייסט ציוויע. וואס לאכסטו? ס'איז ניט קיין שפאס. און ווי איז דיין פאמיליע נאמען? ביי א שכינות'דיגען טישל האט א פרוי גערעדט וועגן צינגענען. איך בין געלעגן אין שפיטאל, אראפ פון שיף און גלייך אין שפיטאל, טאקע אויך אין חיפה, און אן אפעראציע האט מען מיר באלד באדארפט מאכן, טאקע אויך אין חיפה, און. און צינגען איז געקומען אין שפיטאל אויף אן אינספעקציע צי וואס, וואס ווייס א קראנקער, ער איז צוגעקומען צו מיין בעט, האט געקוקט אויף מיר, איך האב מסתמא אויסגעזעהן ווי מיט מיינע און מיט מיין באבע'ס צרות, און איך האב אים געזאגט, איך האב ניט וואו צו גיין אז איך וועל ארויס פון שפיטאל, אז איך האב ניט צו וועמען. דו האָסט, דו האָסט, האָט ער אױף מיר אָנגעשריִען, כּמעט בײז געװאָרן, אַז דו װעסט אַרױס פֿון שפּיטאָל, װעסטו קומען צו מיר! און ער האָט מיר דערלאַנגט זײַן קאַרטל. אָט איז זי. די פֿרױ האָט אַרױסגענומען אַ װיזיט-קאַרטל פֿון טאַש. איך האַלט דאָס שטענדיק בײַ זיך. איך װיל דאָס האַלטן אײביק. ער האָט מיך דעמאָלט געראַטעװעט. עטלעכע מענטשן האָבן זיך אַרומגעשטעלט אַרום איר און געקוקט אױף דער װיזיט-קאַרטל. ווי דא וואלט געווען אן אויסטערלישע זאך וואס זיי האבן קיינמאל ניט געזען. אברהם צינגין האבן זיי געלייענט און געשאקלט מיט די קעפ עס וואלט פאר זיי געפלאטערט א וואונדער. ניט אויסרעדנדיג צווישן זיך קיין ווארט זענען סאבינא, צבי און ציוויע ארויס פון רעסטאראן. ציוויע האט געפילט אז דא אין דעם פלאץ האט זי עפעס פארלארן.

דער בריוו איז נאך נעכטן אנגעקומען, באלד ווי דו ביסט אוועק געפארן. איך האב דאס געהאלטן פאר דיר און איך גיב דיר דאס אפ, דו זעסט? פארוואס זאלסטו ניט אפגעבן? האט איר ציווי געפרעגט. פארוואס? האט שפרינצל אויסגעצויגן דעם פארוואס, ווייל איך בין ווי א שטיין, קיינער געדענקט ניט וועגן מיר, און זי האט זיך געשטעלט און מיט נייגעריקייט געקוקט ווי ציווי עפנט דעם בריוו. עס איז געווען א קורצער בריוו פון יאיר'ן,

נאָר איך קען ניט, ס'איז מיר אומעטיק, איך האָב זיך געקריגט מיט אליהו, איך ווייס ניט פֿאַר וואָס, איך בין מקנא דער מאַמען, זי ווייס שטענדיק און אין אַלע זאַכן פֿאַר וואָס. זי איז ערלעך, איך קען ניט זײַן קיין קרבן פֿון ערלעכקייט. שלום, חנה. שלום, ושלום, ושלום, יאיר.

זי האָט נאָר געדענקט וועגן חוהלען, וואָס זי קען ביי איר באָרגן געלט, אַ פּאָר פונט אויף הוצאות. ניין, ס'איז גלאַט אַ בריוו, האָט זי איר געענטפערט אומגעדולדיק. שפּרינצל האָט איר ניט געגלייבט, נאָר זי האָט געשוויגן. זי האָט איר אויף צו להכעיס אַרויסגעוויקלט פון אַ צייטונג אַן אויסגעוואַשענע העמד און האָט געוויזן ציוויען, איך האָב אויסגעוואַשן פאַר טאָלען אַ העמד, מסתמא זײַן דאָך צופרידן

וואס מען האט אים אין גאראזש לעבן חיפה אויסגעפאריכט און ער האט געקרעכצט אסאך ווייניגער ווי פריער. שלום ברוך האט גערעדט וועגן צינגענען, ער האט געבויט א וואנט אין בית המקדש, ער איז געווען כולו הארץ.

מען ווייסט שוין, מען ווייסט שוין פון די ליבע דערקלערונגען. און אויף פסח ביסטו אוועק געפארן מיט לעווען אין גליל, אפילו אלכסנדר איז געווען ניט צופרידען. צביה האט זיך אנגעהויבן פארענטפערן, גברת ציפורה, איר הערט מיך ניט. ציפורה האט איר איבערגעריסן.

דער וואס ווייס אז ער ווייסט ניט, ווייס א סך, האט איר ציפורה געענטפערט גרינג. וואס שרייבט דער יאיר? ער איז נאך אלץ משוגע? איך האב לאנג פון אים קיין בריוו ניט געהאט, נאר נעכטן האב איך געקראגן א בריוו פון אים. ער שרייבט מיר אז עס איז אים אומעטיג. ציפורה האט א שאקל געטאן מיטן קאפ.

זי האט שטענדיג באמערקט אז ציפורה ווייסט וועגן אלץ וואס קומט פאר אין ארץ ישראל, אפילו וועגן געזאלצן וואסער אין דבש אויב עס פארשאדט עמיצן. איצט האט זיך ציווי געפילט זיכערער. ציפורה האט באשטעטיגט אז זי קען זיין געהילפס-פארוואלטערין אין דער פאבריק. ציפורה ווייס, ציפורה מאכט ניט קיין טעות'ן. ציווי האט געטראכט וועגן יאיר'ן. ציפורה האט געזאגט, אוי, דארף מען קענען אויסשטיין פון זיי. אט האט ער איר די גאנצע צייט, ביז נעכטן, קיין בריוו ניט געשריבן, פונקט ווי ער וואלט פארגעסן וועגן איר. אוי, דארף מען קענען אויסשטיין פון זיי. ציוויע האט ארויסגענומען פון קעשענע יאיר'ס בריוו און האט אים נאכאמאל איבערגעלייענט. די ווערטער האָט ציוויע געקענט אויף אויסעווייניק, נאָר דער כתב האָט צו איר גערעדט ווי אַ לעבעדיקע שטים. חוה'לע איז מיטגעגאַנגען מיט ציוויען צו צינגינס לוויה. עליזאַ האָט באַפרייט די קורסאַנטקעס, וואָס האָבן געוואָלט גיין. ציוויע האָט דעם גאַנצן וועג געזען צינגינען, ווי ער גייט מיט איר צווישן די בערגלעך זאַמד און צעהאַקטע שטיינער לעבן טאַלטילאַ. זי האָט געהערט ווי ער רעדט, גיב אַ קוק אויף מיינע הענט. דרײַסיק יאָר האָב איך געאַרבעט מיט זײ, געטריקנט בלאָטעס, געאַקערט די ערד, געקלאַפּט שטײנער, געהאַלטן אַ ביקס און אַפֿילו געבאַקן ברױט אױך. זײַנען אַלע מײַנע קרובֿים, די זעלנער, די שטײנהעקער, די בעקער, אַלע קרובֿים, װי קען זײַן, אַז דו ניט? אָט איז ער געגאַנגען מיט איר, עס האָט איר דעמאָלט אױסגעזען װי אַ װוּנדער, איצט האָט איר אויסגעזען ווי אַ רעטעניש, וואָס זי גייט צו זײַן לוויה. חוהלע האָט איבערגעריסן איר טראַכטן. ווער איז געווען די פֿרוי, וואָס איז הײַנט געווען בײַ דיר? די גברת ציפּורה. זי איז געווען די פֿאַרוואַלטערין פֿון לאַגער טאַלטילאַ. זי איז יאַירס מוטער. יע? זיין מאמע, דארפסט גארנישט זארגן וואס דו האסט ניט קיין בריוו פון יאיר'ן. ווען ער וואלט דיך ניט געוואלט, וואלט זי ניט געקומען צו דיר. א מאמע האלט שטענדיק מיט איר זון. הלוואי וואלט צו מיר געקומען אליהו'ס מאמע, איך וואלט שוין דעמאלט גארניט איבערגעטראכט, כאטש ער איז א צבר'ע. זיי זיינען צוגעקומען נענטער, אריין אין א געדרענג פון מענטשן. חװהלע האָט זיך אַ שטופּ געטאָן און האָט געצױגן נאָך זיך ציװיען. ציװיע האָט זי אָפּגעלאָזט. גײ, האָט זי געזאָגט, איך װעל שטײן דאָ. װעסט דאָך גאָר ניט זען. איך האָב שױן געזען, האָט איר ציװיע געענטפֿערט טרױעריק, װי אַ ים האָט גערױשט אַרום איר, װי כװאַלעס, װאָס רעדן אַלע צוזאַמען און מען הערט נאָר דאָס ברומען. עמעצער האָט זי אָנגענומען בײַ דער האַנט. ציװיע!

קיינער האט איר ניט געענטפערט און מען האט זיך איבערגעקוקט ווי שולדיקע פאר דעם איבעררעד אט דא. אט דער איד, האט שפירא געזאגט ווייזנדיק מיט דער האנט צום ארט וואס איז געווען דער ארון, אט דער איד איז געווען א איד! א שאד אזא איד! ווייסט, ציוויע, צדיקים זענען ניטא קיין סך, און אז עס טרעפט זיך אמאל און עס איז דא אזא איד, גיט ער זיך א פארנעם און גייט אוועק. א שאד אזא איד. ער האט מיר א טובה געטון. געדענקסט צביה ווי ער איז געקומען, גענומען די ציגל אין האנד, אַ קוק געטאָן אױף זײ, אַ קוק געטאָן אױף מיר, אַ קוק געטאָן אױף דער לאַגע פֿון שלמה שאַפּיראָ. אַ שאָד אַזאַ ייִד! װאָס קען מען טאָן מער? מען קומט צו זײַן לװיה. װאָס קאָן מען טאָן מער? שאַפּיראָ איז געשטאַנען און געשאָקלט מיטן קאָפּ, װי עס װאָלט אים שטאַרק באַנג געטאָן, װאָס אַ לעבעדיקער פֿאַר אַ טױטן קען ניט טאָן מער,

די אויגן זײַנען בײַ אים איצט אויך, ווי דעמאָלט, געווען אויפֿגעצויגן און אָנגעשטרענגט. גדעון! האָט זי אַ טראַכט געטאָן. גדעון פֿון אַ מאָל איז געקומען מספּיד זײַן צינגינען. יאיר האָט פֿונאַנדערגעוויקלט אַ פּאַפּיר און צבֿיה איז געקומען צו זיך און האָט געהערט ווי ער רעדט. אָט די ווערטער האָט מיר געזאָגט אַבֿרהם צינגין ווען איך האָב געטראָגן מיליטערישע קליידער.